אחוץ דעם האבן זיי געהאלטן אין שטוב דינסטמיידלעך, ניאניעס און אַמען, וועלכע האבן גערעדט פּויליש. דאס פאלק האט גערעדט יידיש און געקענט העברעאיש, אויב נישט א סך, איז פארט מער ווי די אינטעליגענץ. הינטער דער שטאט האט זיך געצויגן דער וואלד, וואס מען האט גערופן זוויריניעץ, און נאך ווייטער, דער סאָסנאָווער וואלד. ווען א ווינטל האט געבלאזן אדער א שטורעם האט אויסגעבראכן, האבן די וועלדער גערעדט אויף זייער אוניווערסאלער שפראך וואס איז איינע און די זעלבע אויף דער גאנצער וועלט. ביאליסטאק איז אלט, א פֿינף הונדערט יאריקער הימל הענגט איבער דער שטאט און אירע וועלדער. די היסטאריע האט געהאט גענוג צייט און פלאץ וואו צו צעהוליען זיך, אט האט זי גערעדט ליטוויש, אט פויליש,

געשאָסן בערן, וועלף, פֿוקסן און זאָברעס, אַ מין ווילדער אָקס, וואָס איז ענלעך צו דעם אַמעריקאַנישן בופֿאַלאָ. אויף דעם סטאַוו, וואָס האָט זיך געפֿונען אַ מאָל אין מיטן שטאָט, זענען די פּאַניס אַרומגעפֿאָרן אין קליינע שיפֿלאַך, געזונגען, געפֿירט ליבעס, געצונדן פֿייערווערק פֿון פֿאַרגעניגן וועגן. פֿון פֿאַרגעניגן וועגן האָבן די פּאַניס אויך געצונדן ייִדישע הייזער און כאַטקעס.

ייִדיש געװען אַ װײַטן פֿאַרשטיקטן אױסגעשרײ, אַן אָפּקלאַנג פֿון פֿאַרשװוּנדענע תּפֿילות, דאָס װידערקול פֿון אַ האַרצרײַסנדיקן שמע ישׂראל, אַרױסגעשטױסן פֿון האַרצן אין אַ מאָמענט פֿון פֿאַרצװײפֿלונג. די אַלטע ליטװישע װעלדער, פּונקט אַזױ װי די פּױלישע, שמעקן מיט ייִדיש בלוט. פארשוואונדן זענען די אלטע צייטן פון העטמאן בראניצקי דעם אמאליקן הערשער פון ביאליסטאק, איבערגעבליבן איז בלויז זיין שיינער פאלאץ וואס אידישע הענט האבן געהאלפן בויען. דער פאלאץ איז פארוואנדלט געווארן אין אן אינסטיטוט וואו עס האבן זיך געלערנט קריסטליכע מיידלעך פון די בעסערע פאמיליעס, אן אינסטיטוט דלא בלאגאראדניך דיעוויץ. די העטמאַנס און די פּאַנעס זײַנען אַװעק אַזױ װי זײ װאָלטן קײנמאָל אױף דער װעלט נישט געװען. ייִדן זײַנען געבליבן. זײ האָבן װײַטער געבױט ביאַליסטאָק שריט בײַ שריט, שטײן בײַ שטײן. אַזױ איז אױסגעװאַקסן מײַן מוטערשטאָט, די קלײנע קרױן פֿון ליטע, דאָס אָרט װוּ איך האָב געעפֿנט מײַנע נײַגעריקע אױגן. דאס פאלק זאגט אז דאס קינד וואס ווערט געבוירן אין דעם יארטאג פון זיינע עלטערנס חתונה איז א מזל'דיג קינד. מיין געבורטסטאג איז דעם פערטן פעברואר, פונקט אין דעם טאג פון טאטע מאמע'ס חתונה. מאלע וואס דאס פאלק זאגט. און דאך בין איך פארט געווען מזל'דיג. ניט איינמאל בין איך געווען נאענט צום טויט און איך בין געראטעוועט געווארן ווי דורך א נס. פֿיר מאָל האָט מען אויף מיר געשאָסן פֿון אַ שטרעקע פֿון דרײַ שפּאַן. אַ מאַן האָט געצילט אין מײַן קאָפּ, די קויל איז פֿאַרבײַגעפֿלויגן לעבן מײַן אויער. נאָך אַ קויל איז געווען געצילט אין מײַן ברוסט. דער שיסער האָט גוט געצילט, אָבער געטראָפֿן האָט ער פּונקט אין דעם קליינעם בלעכל פֿון מײַנע שלײקעס. דאָס קליינע בלעכל האָט מיר געדינט ווי אַ פּאַנצער. איך בין אַרויסגעפֿאָרן פֿון אַ שליטן אין מיטן שנעלסטן פֿליִען, אַרײַנגעקײַקלט זיך אין אַ באַרג שנײ און זיך צעלאַכט. איך בין צװײ מאָל געלעגן צעקלאַפּט פֿון אַן אױטאָמאָביל, אײן מאָל אין בערלין, אַ צװײט מאָל אין לאָנדאָן. אַ גרױזאַמע קראַנקײט, אַסטמאַ, װאָס איז כּמעט נישט צום אױסקורירן, האָט מיך אָפּגעלאָזט מער װי אױף זעקס און צװאַנציק יאָר, אויסערגעווענליך מזל'דיג בין איך געווען אין געווינען פאר זיך גוטע אמת'ע פריינט צווישן די פיינסטע מענטשן פון דער וועלט, אידן און קריסטן, מענער און פרויען. דאס געסל אין וועלכן איך בין געבארן געווארן האט נישט געהאט קיין אפיציעלן נאמען, ס'איז געווען גלאט א זייטיג געסעלע, א פערעולאק. אין ביאליסטאק זענען געווען אסאך אזעלכע געסלעך אן נעמען, ווייל א יעדער איינער האט דאך סיי ווי געוואוסט וואוהין צו גיין. אבער א צונעמען האט אונזער געסעלע יא געהאט, מ'האט עס גערופן שניאור גוטמאן'ס געסעלע, ווייל שניאור גוטמאן האט דארט פארמאגט א הויז מיט א הויף און מיט א גארטן. און טאקע אין דעם גוטמאן'ס הויז האב איך צום ערשטן מאל טריאומפירנדיג אויסגעשריען, יידן פון ביאליסטאק, איך בין דא! דאס הייסט, איך האב אפשר געוואלט אזוי אויסשרייען, אינדעראמת'ן אבער איז דאס געווען דאס געווענליכע שרייענדיגע געוויין פון א ניי-געבארן מענטשעלע, וואס איידער וואס ווען האט עס שוין חרטה וואס ס'איז געקומען אויף דער וועלט. גוטמאנ'ס געסעלע איז געווען נאענט צום צענטער פון דער שטאט. מיט איין עק האט עס געקוקט צו דער יאטקע גאס, מיט דעם אנדערן

דאָקטער באָמאַש, װאָס איז נעבעך געװען אַ הינקענדיקער, דאָקטער כאַזאַנאָװיטש, דער ייִדישער טרױמער, דער מאַן, װאָס איז געװען אַ ציוניסט, נאָך אײדער דער ציוניזם איז געװאָרן אַ באַװעגונג. גוטמאַנס געסעלע איז, אַזױ צו זאָגן, געלעגן צװישן די צװײ װעלטן, פֿון אײן זײַט איז געװען דאָס הײמישע, מאַמע-לשונדיקע ביאַליסטאָק, און פֿון דער אַנדערער זײַט, די אויפגעקלערטע, די אייראפעאישע שטאט וואס מען האט גערופן אויף רוסיש ביאלאסטאק. אונזער געסעלע האט צעטיילט און אין דער זעלבער צייט פארבונדן די צוויי וועלטן. און טאקע דארט, צווישן ביאליסטאק און ביאלאסטאק, בין איך געבארן געווארן. א צופאל פארשטייט זיך, אבער אט דער פאקט האט געהאט אן איינפלוס און זיך אפגעשפיגלט אין מיין נאטור און אין מיין לעבן, איך בין געווען א טייל פון דעם געזונטן

דאס איז געווען ניט נאר מיין פערזענליכער וועג, איך האב דורכגעמאכט דאס זעלבע וואס עס האבן איבערגעלעבט און דורכגעמאכט א סך יידישע יונגעלייט פון מיין דור, מיך האט געטראגן אויף זיינע פליגלען דער ווינט פון דער צייט, אבער. אבער אזוי איז געווען בלויז די ערשטע העלפט מיין אומרואיג לעבן, די צווייטע העלפט איז געווען דער וועג צוריק פון רוסלאנד, פון דער ציוויליזירטער אייראפע מיט דער גאנצן גלאנץ, צוריק אהיים צו דעם אידישן ביאליסטאק, צו דעם פשוט'ן באדן אונטער די פיס, צו דעם אוראלטן אידישן לעבן. איך האב דאס צוריק געפונען נישט נאר אין דער ביאליסטאקער יאטקע גאס, נאר אויך אין ווין אויף דער געוועזענער טאבור שטראסע, אין בערלין אויף דער אידישלעכער אראניענבורגער שטראסע, אויף די איסט סיידער גאסן פון ניו יארק, אין לאנדאנער ווייטשעפעל און גאלדערס גרין, אומעטום האב איך נאכאמאל און ווידעראמאל געפונען שניאור גוטמאן'ס געסעלע, וואו מיין וויגעלע איז געשטאנען. איך בין דורכגעגאנגען דאס געסעלע צוויי מאל אהין און צוריק, און כאטש דאס געסעלע איז געווען זייער קליין, האט עס מיר גענומען כמעט זעכציק יאר און איך בין נאך אלץ דערמיט נישט פארטיג. איך האלט נאך אין גיין. קאפיטל צוויי איך האב אין זיך קאוונע בלוט, אויב עס איז פאראן אזא בלוט. מיין מאמע שטאמט פון קאוונע, הענריעטא ערליך איז געווען איר מיידלשער נאמען. מיין טאטע אבער איז געווען פון ליק, א דייטשער, א פרייסישער איד, איזידאר פערלמאן. פארוואס מען רופט מיך אסיפ דימוב, וועגן דעם וועל איך שפעטער דערציילן. ווי אזוי מיין טאטע איז געקומען קיין רוסלאנד און זיך באגעגנט מיט מיין מאמען ווייס איך נישט גענוי און וועל זיך שוין מסתם קיינמאל נישט דערוויסן נאר מילא וואוהין עס ווערט פארווארפן א איד אפילו א דייטשער ווי ווייט אבער איך האב זיך געקאנט דערוויסן איז די זאך געווען אזוי אין ביאליסטאק האט געלעבט א איד קאמינקע און ער איז געווען בערל וואלקאוויסקי'ס איידעם. וואלקאוויסקי איז געווען פאררעכנט צווישן די גרעסטע גבירים אין שטאט. קאמינקע איז אויך געווען רייך, געהאנדלט מיט וואל, געפירט געשעפטן מיט אויסלאנד און האט זיך גענויטיגט אין א גוטן בוכהאלטער. דער בוכהאלטער איז געווען מיין טאטע, ער האט געהאט א שטעלע ביי קאמינקע'ן אין ביאליסטאק. איך בין געווען דריי אדער פיר יאר אלט ווען איך האב צום ערשטן מאל דערזען מיין טאטן, אָבער זייער ווייניק איז געבליבן דערפֿון אין מײַן זיכּרון. איך געדענק צוויי פֿאַרקריפּלטע פֿינגערשפּיצן פֿון זײַן האַנט. ער איז געפֿאָרן אויף אַ איזוואָזטשיק, אַ ראָד איז אַראָפּגעשפּרונגען, דער טאַטע איז אַראָפּגעפֿאַלן, און כּדי צו באַשיצן זײַן קאָפּ, האָט ער אונטערגעלייגט די האַנט. צי ס'איז אַזוי טאַקע געווען, קאָן איך נישט זאָגן, נאָר דער דאָזיקער נישט-וויכטיקער פֿאַל האָט געמאַכט אויף מיר אַ טיפֿן אײַנדרוק. מער ווי א האלב יארהונדערט איז אוועק און ביז היינט זענען געבליבן אין מיין זיכרון דעם טאטנ'ס צעקאלעטשעטע פינגער שפיצן. די ערשטע אמת'ע איבערלעבונג פון מיין קינדהייט וואס איך געדענק איז פארבונדן מיט מיין מאמע'ס טרערן. איך האב זיך מיט פרייד אריינגעריסן אין שטוב צו דערציילן דער מאמע'ן אז איך האב געשפילט אין באל און דריי מאל נאכאנאנד דעם באל געכאפט. איך האב געעפנט די טיר פון טאטנ'ס קאבינעט צימער און. געבליבן שטיין אויף דער שוועל אַ דערשראָקענער פֿון דעם וואָס איך האָב דערזען. אין דעם גרויסן שטול בײַם טיש איז געזעסן מײַן טאַטע, און לעבן פֿענצטער, מיט דעם רוקן צו מיר, איז געשטאַנען די מאַמע. ווען איך האָב אויפֿגעריסן די טיר, האָט זי זיך אַ קער געטאָן, און איך האָב דערזען, אַז זי וויינט. וויינט, אַנדערש ווי מיר קינדער וויינען, אָן געשרייען און אָן פֿאַרקרימטן פּנים, נאָר טרערן האָבן זיך געגאָסן איבער אירע בלאַסע באַקן. דער טאַטע איז געזעסן רואיק אין זײַן באַקוועמען שטול, זײַנע טונקל-בלאָנדע האָר זײַנען געווען אַקוראַט פֿאַרקעמט, אַקוראַט איז אויך געלעגן דער ווײַסער, שטײַפֿער קראַגן אַרום זײַן נידעריקן האַלדז. זיכער האָט ער דאָס געמאַכט, אַז די מאַמע זאָל וויינען, האָב איך באַשלאָסן בײַ זיך, ער מוטשעט זי הינטער דער פֿאַרמאַכטער טיר, ווען קיינער ווייסט נישט און קיינער זעט נישט. די פרייד וועגן דעם דריי מאל געכאפטן באל איז מיטאמאל אפגעשטארבן אין מיר. איך האב דערפילט ווי מיין קליין הארץ ווערט אנגעגאסן מיט ברענענדיגן רחמנות צו דער מאמען. שטיל און דערשלאגן האב איך זיך אפגעטראגן פון שטוב און זיך געלאזט לויפן. לויפן, זוכן אן ארט וואו קיינער זאל מיך נישט קענען געפינען. נישט קענען דערזען מיין ווייטאג צוליב דעם וואס איך דארף זיך שעמען מיט מיין טאטן. ביי אונז אין הויף זענען געשטאנען גרויסע הילצערנע קאסטנס, קאמינקעס קאסטנס, אנגעפאקט מיט וואל, אנגעשטעלט איינער אויפן צווייטן. ווי א קאץ בין איך אריינגעקראכן צווישן די קאסטנס, וואס א יעדער איינער איז געווען צוויי מאל אזוי הויך ווי איך, געפונען א ווינקעלע און פארבליבן שטיל זיצן, נישט אזוי שטיל ווי איך וואלט געוואלט, ווייל איך האב געהערט גאנץ נאענט, טאקע ערגעץ אין זיך אליין, דאס אומאויפהערליכע קלאפן פון א טעמפן האמער, טוק, טוק, טוק, טוק, דאָס האָט געקלאַפּט און געהאַמערט מײַן האַרץ. איך האָב דעמאָלט נישט געוווּסט, אַז איך האָב אַ האַרץ און אַז אַ האַרץ האָט אַ טבֿע צו קלאַפּן. האָב איך באַשלאָסן, אַז איך בין זייער קראַנק. אַ סימן האָב איך, עס קלאַפּט טוק, טוק, טוק, טוק, און עס וויל זיך נישט אָפּשטעלן. אָבער איידער וואָס ווען מוז מען עפּעס טאָן וועגן מײַן מאַמען. מע טאָר נישט צולאָזן, אַז דער טאַטע זאָל זי ווײַטער מאַכן צום וויינען.

צו וואס זאל איך ארויסקריכן? איך טראכט אלץ וועגן מיין טאטן, און עס ווערט מיר קלאר אז ער איז גאר איבעריגער מענטש אין שטוב. צו וואס אייגנטליך דארף מען אים? די מאמע? יא. זי איז שטענדיג אין שטוב, זי גייט אהער און אהין, זי קלינגט מיט די שליסלען, זי פארמאכט די שאפעס, זי מאכט זיי ווידער אויף, און אחוץ דעם איז זי דאך א מאמע. די ניאַניע דאַרף מען אױך. זי שטריקט זאָקן און יעדן אָװנט צינדט זי אָן דעם לאָמפּ אין דער קינדער-שטוב. מער פֿון אַלעמען אַרבעט דאָס דינסטמײדל. זי װאַשט די פּאָדלאָגעס, אַ מאָל אױך די װעש, און קאָכט יעדן טאָג ביז מיטאָג. נאָך מיטאָג קאָכט זי נישט און איז פֿרײַ. קלאַפּט מיט טעלערס. אָבער דער טאַטע, ער טוט גאָרנישט אין שטוב. ער איז איבערהױפּט זעלטן אין דער הײם. גייט אַוועק פֿרי, קומט שפּעט צוריק און עסט. צו וואָס דאַרף מען אים האַלטן אין שטוב? זאָל ער זיך גיין געזונטערהייט, מיר וועלן שוין אויסקומען אָן אים. איך טראַכט נאָך אַ ביסל און באַשליס, אַז גאָר אויסקומען אָן אַ טאַטן וועט זיין שווערלעך. מען מוז האָבן אַ טאַטן, ווייל מענטשן פֿרעגן זיך אָפֿט, וווּ איז דער טאַטע? ווען קומט ער? נו, קאָן מען אַרייננעמען אין שטוב עמעצן אַן אַנדערן אויף זיין פּלאַץ.

איך פיל דעם גערוך פון האלץ און סחורה, ס'איז מיר זיס אין די ביינער. פלוצים דערהער איך א טייווליש געשריי, דוכט זיך טאקע דא לעבן מיין אויער. עס באפאלט מיך א פחד און איך הויב אן צו ציטערן. דא שרייט איבער מיין קאפ דער האן און פאטשט מיט די פליגלען זיינע און דערציילט אלעמען אויף א הויכן קול אז איך זיץ דא, קומט אלע אהער, כאפ דעם יוזעפכען, קו-קע-רע-קו! און שלאגט און פאטשט מיט די פליגל אן אויפהער. איך קריך ארויס פון צווישן די קאסטנס, אין הויף איז שוין האלב טונקל, איך לויף אריין אין דער ליכטיגע קיך, די ניאניא כאפט מיך ארום און רעדט עפעס צו מיר און דאס רויטע טיכעלע איבער איר קאפ האלט אין איין טאנצן. די מאמי באווייזט זיך, איך שעם זיך צו קוקן אויף איר, ווייל איך ווייס דאך איר סוד. איך וויל איר נישט ווייזן אז איך ווייס דאס. זאל זיך איר דוכטן אז איך האב נישט געזען ווי זי האט געוויינט. זאל איך איר שוין אנזאגן אז איך וויל פיליפ דעם קוטשער פאר א טאטן? ווען זי דרייט זיך אפ פון מיר און האלט די האנט הינטער דעם רוקן, קום איך שטילערהייט נענטער און גיב איר א קוש אויף איר שיינע ווייכע האנט מיט דעם גאלדענעם רינגל אויפן פינגער. וואס איז דיר? פרעגט זי מיך פארוואונדערט. איך וויל עפעס זאגן, אבער די ווערטער בלייבן מיר שטעקן אין האלז.

אין איין קאָשיק האַלט זי אייער, אין צווייטן, לעבעדיקע הינער, וואָס קוואָקען. די אייער זענען שטענדיק פריש. ניט פרישע האָט זי נישט, כאָטש די מאַמע האַלט אין איין פרעגן, אפשר זענען זי נישט פרישע? קיינער האָט קיינמאָל נישט געזען האָדעסן אָן די קאָשיקעס. איצט, ווען זי זיצט דאָ אין קיך, בלייב איך שטיין און קוק זיך איין אין אירע הענט. האָדעס קוקט אויף מיר מיט אירע ווייסליכע הינערישע אויגן און קרעכצט. איר קרעכצן איז ווי דאָס קוואָקען פון אַ הון. מסתמא טוט עס פארט וויי צו האבן צוגעוואקסענע קאשיקעס. און ווי אזוי שלאפט זי מיט די קאשיקעס אין בעט? און וואס איז מיט די הינער? און די אייער? ראא, הייבט זי אן ווי א האן, זאג דער מאמען אז איך האב געבראכט פרישע אייער. ראא, קוואקטשען צו די הינער ווי זיי וואלטן איר נאכגעקרימט און חוזק געמאכט פון האדעסן. איך קען זיך נישט צוריק האלטן און איך הויב אן קוואקען איבערקרימען די הינער, די ניאני דערהערט עס, לויפט צו און שלעפט מיך אריין אין עס צימער, די מאמי קוקט מיך אן פארזארגט, לייגט צו איר האנט צו מיין קאפ, טוט דאס קעפעלע וויי פרעגט זי? איך ענטפער נישט, זי ווייסט דאך וואס איך האב געזעהן ביים טאטן אין קאבינעט, איז בעסער נישט צו רעדן פון דעם, די ניאני רוימט איין דער מאמען א סוד אין אויער און די מאמי גיבט איר די שליסל, די ניאַני גײט אַרױס און קומט באַלד צוריק מיט דעם סלױ געפּרעגלטע מאַלינעס און אַ טײלעפֿעלע. קום אַהער, יוזעפֿכען, רופֿט מיך צו די מאַמע, װילסט מאַלינעס? דו האָסט דאָך ליב מאַלינעס! עס װערט מיר נאָך שװערער אױפֿן האַרצן, װי גוט די מאַמע איז. אָט האָט זי נאָר װאָס געװײנט, זי טראַכט אָבער נישט פֿון זיך, זי זאָרגט זיך פֿאַר מיר. אַ שאָד, װאָס די ניאַני דרײט זיך דאָ אַרום. איצט װאָלט געװען די בעסטע צײַט צו רעדן װעגן דעם קוטשער פֿיליפּ.

די מאַמע רוקט נאָר דאָס לעפֿעלע טיפֿער אין האַלדז אַרײַן און איך שלינג אַרונטער די מאַלענעס מיטן ריצענעל. איך פֿיל זיך אַזױ אָפּגענאַרט, אַזױ פֿאַרראַטן. איך ליג אין מײַן בעטעלע און מײַן פּנים איז נאַס פֿון ביטערע טרערן. נישט צוליב דעם ריצענעל װײן איך, נאָר צוליב דער אַנטױשונג, צוליב דער טיפֿער באַלײדיקונג, װאָס מען האָט מיר אָנגעטאָן. מײַן האַרץ איז געװען פֿול מיט ליבע צו דער מאַמען, מיט ליבע, װעלכע איך האָב נישט געװוּסט װי אױסצודריקן. און זי האט מיך באלוינט מיט רצונעל. שפעטער אין לעבן בין איך נישט איינמאל באלוינט געווארן מיט ריצענעל פאר ליבע, אבער קיינמאל איז עס נישט געווען אזוי ביטער, אזוי פאררעטעריש ווי דענסמאל. שפעטער איז מיר קלאר געווארן אז מיינע דעמאלסדיגע געדאנקען וועגן דעם אז דער טאטע באליידיגט און מוטשעט די מאמע ווען קיינער זעט נישט זענען געווען נישט מער ווי א רעזולטאט פֿון מײַן צעהיצטער קינדערשער פֿאַנטאַזיע. אַרום יענער צײַט איז פּלוצעם געשטאָרבן מײַן טאַטנס ברויטגעבער קאַמינקע, און עס איז געווען נישט מער ווי נאַטירלעך, אַז מײַן מאַמע זאָל אים באַוויינען. די מאַמע האָט דעמאָלט אויך געקאָנט וויינען פֿון זאָרג פֿאַר דער צוקונפֿט פֿון אונדזער פֿאַמיליע, אויב דער טאַטע זאָל פֿאַרלירן זײַן שטעלע איבער קאַמינקעס טויט. דאָס אַלץ איז מיר קלאָר איצט, ווען איך טראַכט אויף צוריק. אבער דעמאלט איז די וועלט געווען פארשלאסן פאר מיר אויף זיבן שלעסער, און מיין פאנטאזיע האט זיך צעשפילט ביי דער מינדסטער געלעגנהייט. באזונדער שטארק פלעגט זיך צעשפילן מיין פאנטאזיע אין אוונט פארן איינשלאפן. מיין עלטערער ברודער הערמאן און מיין שוועסטער אנא, וועלכע איז געווען מיט אנדערהאלבן יאר יונגער פון מיר, פלעגן שטילערהייט ארויסקריכן פון זייערע בעטלעך און אריין צו מיר אין בעט. הערמאן פלעגט קומען טראגנדיג אויפן קאפ זיין קישן פארקוועטשט אין א דרייעק, דער פראנצויזישער קייסער נאפאלעאן האט געטראגן פונקט אזא הוט נאר א שווארצן. דערצייל פון די פאזשארניקעס, פייערלעשער, פלעגט דער ברודער נאפאלעאן מיך בעטן. איך געדענק נישט וואס אזיינס איך האב דערציילט און וואס אייגנטליך ס'האט אזוי אויסגענומען ביי אים, אבער דאס געדענק איך יא, די לעכער אין דעם אָפּגעריסענעם שפּאַליר, וואַנט-פּאַפּיר, זענען געווען די פּלעצער, פֿון וואַנען די רויטע און די בלויע און די שוואַרצע פּאַזשאַרניקעס פֿון מײַן פֿאַנטאַזיע פֿלעגן אַרויספֿאָרן. אייניקע זענען געפֿאָרן אַהין, די אַנדערע, אַהער, האָבן זיך צוזאַמענגעשטויסן, געפֿאַלן. מען פֿלעגט זיי אַרײַנטראָגן צוריק אין די פּאַפּירענע לעכער אויף דער וואַנט איבער מײַן בעטל. הערמאַן האָט זיך נישט איין מאָל שטאַרק פֿאַרטראַכט. אַנאַ פֿלעגט קוקן אויף מיר מיט אַ פֿאַרקרימט פּענעמל, גרייט צו וויינען. דורך א שפאלט פון דער צוגעמאכטע טיר זעט זיך א געלבלעכער שטרייף ליכט, די נאכט האט זיך צוגערוקט נענטער צום פענסטער. ביאליסטאק שלאפט, די וועלט שלאפט, נאר מיינע פאזשאניקעס שלאפן נישט, לויפן ארום איבער דער גאנצער וואנט. איין נאכט געדענק איך קלארער ווי אלע אנדערע, ווייל עפעס גאר אומגעווענליכס איז געשען. די ניאניא האט אונז אויפגעוועקט. עס איז געווען שטאק פינסטער, זי האט נישט אנגעצונדן דעם לאמפ און אין דער פינסטער גענומען אין איילעניש אונז אנטון, זי האט געשוויגן און די הענט אירע האבן זיך געטרייסלט, דאס רויטע טיכל וואס זי האט געטראגן אויף איר קאפ האט זיך ארונטער גערוקט העט אראפ און געלעגן אויף איר רוקן, איך האב דערזען צום ערשטן מאל אירע גרויע דינע האר, זע נאר, זי איז גאר אן אלטע, האב איך צו זיך אליין געזאגט. טוט זיך אן גיכער, האט זי געמורמלט. וואו איז די מאמע? זי שלאפט, אלע שלאפן, האט זי געענטפערט. איך האב פארשטאנען אז זי זאגט ווידער א ליגן. די לעצטע טעג האט זי געהאלטן אין איין זאגן ליגנס נאך ליגנס. מיר קינדער האבן זיך געוואלט דערוויסן פון איר פארוואס אונזער שטוב שמעקט מיט מעדיצין, פארוואס מען האט אריינגעטראגן דעם טאטנ'ס בעט אין דעם גרויסן זאל אריין,

נאר אינדערעמתן איז אלצדינג אנדערש, די שאפע, דער אויוון, יעדע שטול שטייט טאקע אויף דעם זעלבן פלאץ, נאר זיי זענען גאר אנדערש, זיי באלאנגען צו אן אנדער טונקעלער וועלט, וואס שלאפט נישט בשעת מיר אלע שלאפן. און וואס אזוינס טוט זיך אין די אנדערע צימערן? פרעמדע מענטשן גייען ארום אין זאל און אין קארידאר,

האסט דיינע הענטשקעס? איך האב זיי יא געפונען, מיינע בלויע וואלענע קינדערשע הענטשקעס. נישט געוואלט אבער אריינשטעקן דעם גראבן פינגער באזונדער, זאל ער זיין צוזאמען מיט די אנדערע פינגער. אניט וועט אים זיין אומעטיג, דערצו נאך ביינאכט. אין פאדער-צימער איז געווען קאלט. די גרויסע שאטנס אויף די ווענט יאגן זיך נאך נאך דעם פלאם פון לעמפל, אבער כאפן אים קענען זיי בשום אופן נישט. פלוצלונג האט זיך באוויזן די מאמע. ווידער זענען איר געשטאַנען, טרערן אין די אױגן. גאָט מײַנער, װאָס טוט זיך דאָ? בײַ נאַכט מוטשעט ער זיך אױך, אַ קראַנקער, מיט היץ, מיט מעדיצין, און פֿאָרט לאָזט ער זי נישט אָפּ, און זי מוז װײנען? איך האָב נישט אױסגעהאַלטן, איך בין צוגעפֿאַלן צו דער מאַמעס קלײד און אַרױפֿגעשושקעט צו איר, מאַמע, קאָנסט מיר געבן ריצנאײל, מיך האַרט נישט, אַבי װײן נישט, טײַערינקע! זי האָט מיך אַרומגעכאַפּט און באַדעקט מײַן פּנים מיט אירע טרערן. איך האָב געװאָלט נאָך עפּעס זאָגן, אָבער זי האָט געעפֿנט די דרױסן-טיר און אָט האָסטו דיר. דאָ, אױף דעם הױף, בײַ דער סאַמע טיר, שטײט דאָך קאַמינקעס קאַרעטע מיט די צװײ פֿערד, און אױבן אױף די קאָזלעס זיצט פֿיליפּ דער קוטשער און האַלט אין דער האַנט די לאַנגע בײַטש זײַנע. איך האב דערווארט אז ער וועט באלד א קנאק טון מיט דער בייטש, אבער ווי עס זעט אויס קנאקט מען נישט מיט א בייטש ביינאכט. מיר האבן זיך אריינגעזעצט אין דער קארעטע, די פערד האבן אנגעהויבן צו לויפן איבער די פוסטע גאסן. יעדעס מאל וואס איך האב געזען צוויי איינגעשפאנטע פערד לויפן, האב איך זיך געוואונדערט ווי קומט עס וואס זיי מישן נישט צוזאמען די אכט פיס זייערע, ווי ווייסן זיי דאס מיט וואס פאר א פוס און ווען אנצוהייבן? ווען איך למשל האב פיר פיס און מיין ברודער הערמאן פיר, און מיר גייען זיך שפאצירן איבער דער גאס, וואס פאר א מיש מאש עס וואלט ארויס געקומען. די פערדלעך לויפן אלץ ווייטער, די הייזער מיט די פארמאכטע לאדענס, דער שטאט זייגער אינמיטן דעם פוסטן מארק, די ביימער, אלץ, אלץ לויפט אונז אנטקעגן, נאר די שטערן אויבן רירן זיך נישט פון ארט. די קארעטע איז אריינגעפארן אין קאמינקע'ס הויף, און פיליפ דער קוטשער האט געהאלפן אונז ארויסקריכן, און געמאכט אן אנשטעל ווי ער וואלט מיר נישט דערקענט, דאס אלץ איז געווען אזוי נישט ענליך צו יעדער אנדערע נאכט, אז איך האב פארגעסן זיך נאכצופרעגן צו וואס אייגנטליך האט מען אונז געבראכט אהער. יעווא קאמינקע, א מיידל מיט א ווייט ארויסגערוקטע אונטערשטע ליפ, האט זיך גענומען אונז אויסצופאקן פון אונזערע קליידער, קענטיג אז זי איז געווען אומצופרידן מיט עפעס, ווייל אירע אויגן האבן זיך אנגעגאסן מיט טרערן ווען זי האט געמאכט א פרואוו צו רעדן מיט אונז. מען האט אונז געגעבן מילך מיט קוכן, און כאטש דער קוכן איז געווען זייער געשמאק, איז דאך מיין אויפמערקזאמקייט געווען פארנומען מיט די ברייטע האלב-רונדע טרעפ פון א ברוינעם פאלירטן גאניק אינמיטן שטוב, וואס האט געפירט אין צווייטן שטאק טרעפ גאר. אַ גאַניק פֿאַר זיך אַלײן און אינעװײניק אין שטוב, נישט אין דרױסן, װוּ אַלע טרעפּ דאַרפֿן זײַן. איך האָב באַשלאָסן, אַז װען מענטשן זאָגן, אַז קאַמינקע איז רײַך, מײנען זײ דאָס די פּאָלירטע טרעפּ אינעװײניק אין הױז. מיר אָבער זענען אָרעם, האָבן מיר ניט קײן גאַניק אין שטוב, נאָר אַ פֿאָרטעפּיאַן. מען האָט אונדז געפֿירט שלאָפֿן אױפֿן צװײטן שטאָק, און איך האָב מיט גרױס הנאה באַטראָטן יעדע טרעפּ אײנע נאָך דער צװײטער. איך בין געלעגן אין אַ פֿרעמד, זייער ברייט בעט. איבער מײַן קאָפּ האָט זיך באַוויזן מײַן ברודער הערמאַן. ווילסט זען אַ נאַכטוואַנדלער? האָט ער געפֿרעגט. יאָ, איך וויל, האָב איך גיך געענטפֿערט. וואָס איז אַ נאַכטוואַנדלער? מיר זענען צוגעקראָכן צו דער טיר, וואָס האָט געפֿירט צו דער רײַכער טרעפּ, און אַרויסגעקוקט. קיין לאָמפּ האָט נישט געברענט, נאָר די לבֿנה האָט אַרײַנגעשײַנט מיט אַ בלויער ליכטיקייט. אויף די טרעפ איז געגאנגען קאמינקע'ס יינגסטער זון איזידאר, א יונגל מיט א פאר יאר עלטער פון מיר. ער איז געווען אנגעטון אין א לאנגן נאכט-העמד מיט בארוועסע פיס. איין האנט האט ער געהאלטן אויסגעשטרעקט אין דער לופטן. זיינע אויגן זענען געווען פארמאכט, אבער געגאנגען איז ער נישט ווי עס גייט א בלינדער וואס טאפט פאר זיך דעם וועג, נאר מיט א זיכערקייט פון א זעעוודיגן מענטשן. דאָס אַלץ װאָלט נאָך נישט געװען אַזױ מוראדיק, װען נישט זײַן קריצן מיט די צײן. פֿאַר װאָס מאַכט ער אַזױ מיט די צײן? האָב איך געפֿרעגט מײַן ברודער הערמאַן. נאַכטװאַנדלער מוזן אַזױ טאָן. באַהאַלט זיך, ער זאָל דיך נישט דערזען. די שרעק איז מיר געװאַקסן. איך האָב געװאָלט אַנטלױפֿן, אָבער איך האָב זיך געשעמט פֿאַר הערמאַנען. איזידאָר איז געגאַנגען אַרונטער מיט די טרעפּ אַזױ לאַנגזאַם, לאַנגזאַם, פּונקט װי ער װאָלט געהאַט גלעזערנע פֿיס. וואוהין גייט ער דאס? ער גייט מיט א וועג וואו די לבנה שיינט אמשטארקסטן, אזוי זענען אלע נאכטוואנדלער, אזוי האט מיר הערמאן געענטפערט. איך האב נישט פארשטאנען וואס דאס מיינט, מיינע ציין האבן געקלאפט כאטש איך האב נישט געפילט קיין קעלט. פלוצים איז פרוי קאמינקע, איזידאר'ס מאמע, ארויסגעלאפן אויף די טרעפ, זי האט באשפריצט דעם זון'ס פנים מיט קאלט וואסער, ער האט ווי א זיפץ געטאן, אַאַאָ! און איז שיִער נישט אומגעפֿאַלן. די מוטער האָט אים אונטערגעכאַפּט, און ביידע זענען פֿאַרשוווּנדן. אין יענער נאַכט איז מײַן טאַטע געשטאָרבן, אָבער איך האָב עס נישט געוווּסט. קאַפּיטל דרײַ.

איך האב פארשטאנען אז דער טאטע וואס ליגט ערגעץ דארט אויפן פעלד אונטער א געל בערגל ערד דארף דאס זייער נעטיג האבן און מען טאר עס נישט פארפעלן. איך האב געזאגט דעם קדיש אין א שול וואס מען האט אין ביאלאסטאק גערופן דער פאלקאווא בית מדרש. די שול איז געווען א גרויסע, אן אלטע, און אפטמאל א קאלטע. גרויסע געלע ליכט האבן געברענט, עטליכע פון זיי האבן געשטעקט אין א קעסטל אנגעשאטן מיט זאמד. די ליכט זענען געשטאנען נישט גלייך, נאר איינס אנגעבויגן אהער דאס צווייטע אהין. מיר האט זיך אויסגעוויזן אז כאטש די ליכט וואקסן אלע צוזאמען אין איין קאסטן, קענען זיי זיך נישט, זיי זענען איינער צום צווייטן פרעמד. א חוץ איך און הערמאן זענען פאראן אלטע אידן מיט בערד און איינער מיט א צאנווייטאג. די אידן זיצן נישט צוזאמען, זיי זענען צעווארפן איבער דער גאנצער שול, איינער דא, דער צווייטער דארט, זיי דאוונען יעדער פאר זיך אליין אויף פארשיידענע קולות, גלייך ווי זיי קענען זיך גארנישט, נאר ווען עס קומט צו זאגן אמן, רופן זיי זיך אפ אלע מיטאמאל, שטענדיג אין צייט און קיינמאל מאכן זיי נישט קיין טעות. הייסט עס, זיי זענען גארנישט אזוי פרעמד צווישן זיך. א לאנגער איד מיט א רויט בערדל אין אן ארעמער קאפאטע שטייט לעבן דעם קאסטן מיט די ליכט און ווינקט צו אונז מיר זאלן צוגיין נענטער. ווער ער איז, ווי ער הייסט, וואספארא שייכות ער האט צו אונז אדער צו אונזער פארשטארבענעם טאטן, ווייס איך נישט. נאר איך וואונדער זיך נישט, אלץ וואס האט צו טון מיט דער שול, מיט'ן דאוונען, מוז אזוי זיין ווי עס איז, קיינער פרעגט נישט קיין קשיות. דער לאנגער איד רייבט זיך די הענט, אים איז אויך קאלט. זיין רויט שפיציג בערדל וואקסט אן א זייט אויסגעבויגן און דערמאנט די ליכט וואס שטייען אויסגעבויגן אין דעם הילצערנעם זאמדקאסטן. מיר גייען צו נענטער צום עמוד. דער איד בייגט זיך צו מיר צו און זאגט מיר אונטער, יתגדל ויתקדש. יתגדל! זאגט אים נאך הערמאן, ויתקדש, זאג איך נאך, שמעי רבא, זאגט ווייטער דער איד מיט פארמאכטע אויגן און ווארט ביז מיר וועלן איבער'חזר'ן, שמעי, זאגט נאך הערמאן און לאזט מיר איבער דעם רבא, ער עפנט די אויגן און זאגט בעלמא די ברא און פארמאכט ווידער די אויגן. איך ווייס אז צוליב דעם וואס איך זאג נאך די תפילה יעדן פרימארגן ווערט מיין טאטן גרינגער, וואס גרינגער? ווי אזוי גרינגער? פרעג איך נישט, נאר איך ווייס דאס אויף זיכער. מיין מאמע ווייס עס, דער לאנגער איד און אלע אידן אין שול ווייסן דאס. און כאטש איך ווייס עס אויף זיכער, שווינדל איך פארט מיט דעם הייליגן קדיש. איך דארף דאך נאכזאגן ווארט ביי ווארט וואס דער לאנגער איד זאגט אונז, אבער איך טו עס נישט, און הערמאן אויך נישט. ער נעמט אלעמאל דאס ערשטע ווארט, און לאזט מיר איבער דאס צווייטע, נאכדעם זאגט ער ווידער נאר דאס ערשטע, און איך ווידער דאס צווייטע, וועט דעם טאטן זיין גרינגער פון אזא קדיש ווי אונזערער? אפשר יא, ווייל דער איד מיט דעם פארקרימטן בערדל הערט דאך דאס אלץ און זאגט קיין ווארט נישט, אבער טיף אין הארצן פארשטיי איך אז אזוי גלאטיג איז עס נישט, עס וואלט געווען אסאך בעסער ווען איך זאל נאכזאגן דעם גאנצן קדיש ווארט נאך ווארט, אבער די פרעמדע שווערע ווערטער האבן זיך פשוט נישט געלייגט אויף דער צונג, היינט וואס פאר א ווערט האט שוין געקענט האבן אזא קדיש? דאס גיין אין שול איז געווארן א מאטערניש פאר מיר, א שווער אפקומעניש, טונקעלע שלעכטע געפילן צום טאטן פאר וועמען איך מוז דאס אלץ טון האבן מיך געדריקט, פאר'סמ'ט מיין נשמה. די שול וואו אלסדינג דארף זיין הייליג איז געווארן פאר מיר דער פלאץ וואו איך האב געזינדיגט מער ווי וואו עס איז אנדערש. און אויב אנדערע האבן דערפון נישט געוואוסט, האט דער טאטע דאך דאס יא געוואוסט, דאס איז דאך אלץ צוליב אים, כאטש דער טאטע איז נישט געווען אין שול איז ער דאך יא געווען, ער האט געהאט עפעס א שייכות צו דעם קאלטן בית מדרש, צו די געלע ליכט, צו די הילצענע בענק מיט זייערע הארטע פלייצע ווענטלעך. אחוץ דעם טאטן איז דאך אין דעם פאלקאווי בית מדרש געווען, אדער געדארפט זיין, נאך עמיצער, אסאך וויכטיגער אפילו פון טאטן וואס האט אויך אלצדינג געוואוסט און אלצדינג געזען, וואס שווייגט דערווייל, אבער וואס וועט אמאל זיך אפרעכענען מיט מיר. איין מאל אויפן וועג אין שול אריין האב איך גע'חלש'ט אויף דער גאס נישט ווייט פון דער בריק, הערמאן האט מיך געבראכט אהיים אויף אן איזוואזשטשיק, איך האב געהאט היץ און געציטערט פון קעלט, אויפן דריטן טאג האט זיך ארויסגעוויזן אז איך האב אנגעהויבן מאזלען. עס איז גוט צו זיין קראנק. מען ליגט אין דער מאמע'ס בעט אויף צוויי הויכע ווייכע קישנס, מען דארף נישט גיין אין שול אריין, מען טרינקט מילך וויפיל מען וויל. אמת, פון צייט צו צייט מוז מען ארונטערשלינגען ביטערע וואסערלעך, אזוי הייסט דער דאקטער כאזאנאוויטש, און מען מוז אים פאלגן. דאקטער כאזאנאוויטש איז א דארער, א פלינקער, א נערוועזער מענטש פון מיטעלן וואוקס. ער האט יא א בארד און נישט א בארד. ביי אים קען מען דאס נישט וויסן. עס וואקסן האר אבער עס איז עפעס קיין בארד נישט. זיין קאפ איז קורץ אפגעשארן פא סאלדאטסקי. זיינע באקן זענען איינגעפאלן, די פלינקע קלוגע גוטע אויגעלעך קוקן און זעען נישט, ער הערט זיך נישט צו וואס מען רעדט אבער ער ווייסט גאנץ גוט וואס עס טוט זיך ארום אים. ער טראגט נישט קיין קאשקעט און אויך נישט קיין באלעבאטישן קאפעלוש, נאר עפעס א קעפקע וואס קיינער טראגט נישט, סיידן א פוסטער מענטש, אדער גאר עפעס אן אלטער אפגעדראשענער פארעצל. ערשט שפעטער מיט יארן האב איך אויסגעפונען אז דער דאקטער כאזאנאוויטש האט אפגעגעבן זיין גאנץ לעבן צו שאפן א נאציאנאלע ביבליאטעק פאר ארץ ישראל. ער האט נעכטן געזאגט אז גאנץ פרי וועט ער קומען אבער עס איז שוין באלד אוועק דער טאג און ער איז נאך נישטא. ערשט שפעט נאכמיטאג הערט מען ווי אויף דער גאס הינטערן פענסטער האָט זיך אָפּגעשטעלט אַן איזװאָזשטשיק. דאָס אַלײן איז שױן אַן אומגעװײנלעכע פּאַסירונג, װײַל נישט יעדן טאָג שטעלט זיך אָפּ לעבן אונדזער פענסטער אַן אמת'ער איזװאָזשטשיק. די מאַמע לױפֿט צום פענסטער, קוקט אַרױס און זאָגט אַ ביסל פֿאַרערגערט, דער דאָקטער! זי פֿאַרריכט דאָס בעט און װאַרט מיט אַן ערנסטן און אַ ביסל צעשראָקענעם פּנים. איך שרעק זיך אױך אַ ביסל און עס דאַכט זיך מיר, אַז איך באַקום היץ. די טיר עפֿנט זיך און דאָקטער כאַזאַנאָװיטש קומט אַרײַן. ער גייט נישט, ער שפרינגט אריין אויף איין פוס ווייל איינער פון זיינע הויזן האט זיך ארויפגערוקט און פארטשעפעט איבער דעם שוך, שפרינגט ער אונטער דער הויז זאל זיך אויסגלייכן, און אין דער זעלבער צייט רעדט ער. איך גיב קיינעם נישט די האנט, א דאקטער טאר נישט געבן די האנט, א דאקטער גייט פון איין חולה צום אנדערן, קען ער נאך איבערטראגן די קראנקייט. אנשטאט צו ענטפערן דער מאמע'ן אויף איר באגריסונג זאגט ער, גוט גוט, שיקט ארויס צוואנציג קאפיקעס דעם איזוואשטשיק, וואו איז דער קראנקער? ער רעדט גיך, קוים וואס מען קען אים פארשטיין. די מאמע הייבט אים אן צו דערציילן וועגן מיין קראנקייט, אן שום צערעמאניע שלאגט ער איר איבער, ער וועט זיין געזונט, נישקשה, א לעפעלע! קאמאנדעוועט ער. דער דאקטער הייסט מיר עפענען דאס מויל, רוקט מיר דאס לעפעלע אין גארגל אריין און רעדט, בורטשעט, מען דארף עפעס טון, זאג, אה! פון זיך אליין וועט עס נישט ווערן גוט, אה. אה. פרואוו איך נאכזאגן און איך פארהוסט זיך. דאקטער, ס'איז אים ערגער געווארן? דערשרעקט זיך מיין מאמע. ערגער? ניין, געזונט ווי א פיש. מילך, מילך דארף ער טרינקען, גיט אים א גאגל מאגל שמירן. ער רעדט עפעס צו דער מאמען זייער שנעל און פארגעסט ארויסצונעמען דאס לעפעלע פון מיין מויל. איך הער ווי ער זאגט עפעס וועגן סולטאן, פאלעסטינע און ער פארענדיגט, שמירן מוז מען דריי מאל א טאג. איך וועל פארשרייבן. רופט יושע דעם פעלדשער. ער וועט שמירן אין האלז און גאגל מאגל צוויי אייער, דערנאך רעדט ער עפעס ווידער זייער גיך וועגן דעם סולטאן און וועגן שיקן ביכער קיין פאלעסטינע און גיט צו יא ער וועט זיין געזונט, באצאלט דעם איזוואשטשיק אדיע. די מאמע שטרעקט אויס די האנט וויל אים געבן א רובל אבער דער דאקטער הייבט זיך אן דרייען און בורטשעט גוט גוט מ'דארף נישט נישט דאס יעדעס מאל אן אלמנה קליינע קינדער געלט ניין פארן איזוואשטשיק איז אן אנדער זאך. און דער דאקטער איז גאר עפעס אנדערש, אן אנדערשמאל, גוט, גוט. נעמען געלט ביי אן אלמנה, צו דעם קען דער גוטער דאקטער כאזאנאוויטש זיך נישט צוגעוואוינען. ער פראקטיצירט אין ביאליסטאק שוין א היבש ביסל יארן. אלע קענען אים און ווייסן אז ער שעמט זיך צו נעמען געלט פאר העלפן קראנקע. די מאמע דאנקט אים און ער ווערט בייז און אפילו גראב, און אט האט ער חרטה וואס ער איז געווארן אין כעס אויף מיין מאמע, ווערט ער נאכמער צעפוזשעט און לאזט זיך לויפן, דערביי מאכט ער א טעות און אנשטאט צו גיין אין קארידאר גייט ער גאר אין עסצימער אריין, לויפט צוריק, בורטשעט עפעס און דערזעט מיך לאכן אין בעט, ער גיט מיר א לייכטן שטויס אין זייט און ווארנט מיך אז מען מאזלט לאכט מען נישט, מען שמירט אין האלז מיט א פינזל, וועסט זיין געזונט. איך בין געווען דער ערשטער צו ווערן קראנק, דערנאך האבן אנגעהויבן מאזלען מיין ברודער הערמאן, מיין שוועסטער אנא, און מיין יונגסטער ברודער'ל יאקאב סאלאמאן,

קיינער וויינט נישט, קיינער פרעגט נישט אויף איר, אבער אלע אין שטוב שווייגן מער ווי שטענדיג. עפעס בין איך דא שולדיג, איך האב זי דער'הרג'עט מיט דער קרענק וואס זי האט געכאפט פון מיר. ווען עס ווערט טונקל און קיינער זעט נישט, באדעק איך מיין פנים מיט דער קאלדרע און וויין זיך אויס און בעט, גאט, נעם אוועק פון מיר די קראפט וואס דו האסט מיר געגעבן, פון מיין קראפט שטיקט מיר אזוי נישט גוט, אזוי נישט גוט. איך ווער געזונט און זע ווי מען טראגט ארויף אויפן בוידעם די הויכע קינדערשטול אויף וועלכער מיר קינדער זענען געזעסן יעדער איינער אין זיין צייט ווי דורכן שלאפן.